שמואל ב' פרק כ"ב, אין דעם פרק האבן אונז די שירה פון דוד, ביום הציל ה' אותו מכף כל אויביו ומיד שאול, הגם שאול שוין לאנג נישט געווען אין די מעשה דא, דאס איז בעצם א סיום אויף אלע מעשות פון דוד קען מען זאגן, באופן הכי כללי אזוי ווי עס איז פאסט יעדע מאל די אייבערשטער ראטעוועט זאגט מען א שירה, אזוי איז די סדר התורה, סדר הספר איז.

דא פארציילט ער ממש אזוי ווי א מעשה מרכבה, עס האט זיך געריישט די וועלט, ותגעש הארץ, עלה עשן באפו, די אייבערשטער איז געקומען צו פארן אויף זיין כרוב, און עס האט געריישט די וועלט, און עס האט געווען א חושך, און עס איז געווארן קולות, בקיצור ער פארציילט כאילו ווי אזוי פארציילט די אייבערשטער אזוי ווי עס שטייט ביי קריעת ים, אזוי ווי עס שטייט ביי מתן תורה, אזוי שטייט אין אנדערע פלעצער אזא ענליכע נוסח ווי כאילו כביכול די אייבערשטער קומט פון הימל אויפן וועלט און עס טאנצט, עס טאנצט די בערג און עס ווערט א גרויסן רעש, און וואס קומט ער קומט העלפן דוד ווי קומט ער אים העלפן בעצם אין א מלחמה אונז האמער שוין געזען ממש אזעלכע נוסחאות ביי א געוויסע מלחמה יא אז מען הערט די די קול אויפן ביימער האט דוד געוויסט אז דעמאלטס גייט ער לוחם זיין דאס הייסט אז שאול בעצם זעהט מען אז דא איז א סדר קודם דאס איז די וואס די סדר רעדט און ער פירט אויס און די אייבערשטער איז געקומען און וישלח חיציו און געשיקט זיינע חיצים אפשר ברקים מיינט עס און דערשראקן די די אויבים די פיינט און זיי האבן זיך אלע דערשראקן די וועלט די גאנצע וועלט האט כאילו געציטערט און מילא יצילני מאויבי עז ראטעוועט די אייבערשטער דוד פון זיינע פיינט און ער העלפט אים ביום אידי אין די טאג עס האט געקענט צעבראכן ווערן געווען די אייבערשטער למשען ער נעמט אים ארויף למרחב יא געווען בצר לי אקרא יעצט ויוצא למרחב אותי און נאך דא זאגט דוד פארוואס האט די אייבערשטער געטוהן די אלע זאכן פארוואס פארוואס קומט זיך מיר יגמלני השם כצדקתי ווייל איך בין א צדיק כבור ידי אזוי ווי ס'איז די צדיק איך האב געפאלגט דרכי השם איך האב געהיטן די מצוות געווען א ריכטיגע מענטש אלע משפטים מיט תמים עמו, און אזוי ווי די אייבערשטער איז זיך נוהג, עם חסיד תתחסד, עם נבר תתבר, און אזוי ווייטער, די אייבערשטער העלפט די וואס איז חסיד, די וואס פירט זיך מידה כנגד מידה מיט יעדעם איינעם, און בפרט ואת את עם עני תושיע, ארעם לייט, א דערנידעריגע, העלפט די אייבערשטער, ועיניך על רמים תשפיל, די בעל גאווה, איז ער משפיל, אזוי ווי ס'שטייט אין שירת חנה, אזוי ווי ס'שטייט אין הלל אסאך מאל, ס'הייסט, אפילו איך בין געווען אונטער, איך בין געווען די אנדערדאג ווי מען זאגט, די אייבערשטער האט מיר געהאלפן, פארוואס? ווייל איך בין געווען א צדיק, איך בין געגאנגען מיט זיינע דרכים. נאכדעם גייט ער צוריק צו משבח זיין וואס די אייבערשטער האט אים געטון, דאס אלץ האלט כאילו אינמיטן די מעשה ווי די אייבערשטער איז געקומען און העלפט אים, וואס האט ער געטון? דו האסט מיך באלאכטן, און האסט מיר געהאלפן ארוץ גדוד, איך קען לויפן מיט דיר, איך טאנץ אויף חומות מיט דיר, אדלג שור, דו העלפסט מיך אלעמאל, ביסט א מגן לכל החוסים בו ווער איז מיט נאך א שבח מי אל מבלעדי השם, וואס האט די אייבערשטער געטון? ער האט געמאכט מיינע פיס אזוי ווי אילות, איך קען לויפן שנעל, איך קען שטיין אויף טאנצן אויף בערג, אויף במות, במותי יעמידני, ער לערנט מיך אויס מיין הענט מלחמה, ער האלט מיך אזוי ווי א מגן, א פאנצער איך זאל האלטן פאר דעם, און ער מאכט מיינע פיס טריט גיין ברייטער, איך זאל קענען גיין, איך קען נאכלויפן מיינע פיינט, זיי. זיי אים פארטיליגן ולא אשוב עד כלותם און ער גארט גארט גארטלט מיך אן די מלחמה און דורך דעם הרג'ט ער מיינע אויבים און די פיינט פארקערט זיי שרייען אל השם ולא ענם פארוואס ווייל זיי זענען אזוי ווי מען האט פריער געלערנט עם עקש תתפתל תתפל שטייט דא אז די פיינט זענען נישט קיין צדיקים אוודאי העלפט זיי נישט די אייבערשטער אבער מיך העלפט דער אייבערשטער. און דורך דעם תפלטני מריבי עם איך ווער דער ראש גוים עם לא ידעתי און נאך דעם פארציילט ער ווי ער נאך דעם וואס ער האט מנצח געווען די מלחמה ווי אזוי די פיינט וואס זענען געווען פריער זיינע פיינט זענען זיך נכנע פאר אים זיי ווערן זיינע קנעכט עם לא ידעתי יעבדני בני נכר יתכחשו לי על כל פנים זיי האבן א הכנעה פאר מיך זיי זאגן וואס פונקטליך די טייטש און ממילא און זיי גייען ארויס, זיי גייען ארויס פון זייערע שלעסער, זיי ווען, זיי האבן געמיינט זיי זענען פארשלאסן, ויחגרו ממסגרותם, זיי גייען ארויס, ממסגרותם, און ער פירט אויס אזוי ווי מיט א קורצע שבח נאכאמאל חיי השם, וירם אלהי ישעי, זאל דערהויבן ווערן דער אייבערשטער, וואס ער געבט מיך נקמות, און ער מוריד עמים תחתי, נעמט מיך און מציל מיך פון מיינע פיינט, ממילא, הלכה למעשה, וואס קומט ארויס פון די גאנצע זאך, אודך השם בגוים, איך דאנק דיר. צווישן די אלע פעלקער, זיי די וואס דער פיינט וואס איך האב מנצח געווען ולשמך אזמר, פארוואס ווייל דו ביסט מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו, העלפסט דיין קעניג, דאס הייסט איך דוד, לדוד ולזרעו, דא איז די איין, דא קומט אריין א חידוש, עד עולם, דאס הייסט נישט נאר פאר דוד גייט ער העלפן נאר אויך פאר זיינע קינדער, דאס זאגט שוין דוד אזוי בנבואה אדער בדרך תפילה אדער מען האט עס צוגעלייגט שפעטער, על כל פנים עד עולם העלפט די אייבערשטער דוד זיין קעניג און זיין משיח אויף אייביג, דאס איז די שירת דוד.